זאגט די משנה, האישה שיאמרו התקבל לי גיטי, די פרוי האט געמאכט א שליח לקבלה, און נאכער זאגט די שליח אז ער האט באקומען פאר איר דעם גט, צריכה שני כיתי עדים, די פרוי אז זי וויל חתונה האבן, און ס'איז נישט דא דער גט דארף זי האבן צוויי כיתות עדות שניים צוויי עדות שאומרים וואס זיי זאגן בפנינו אמרה פאר אונז האט זי געזאגט אז ער זאל זיין א שליח לקבלה און שניים שאומרים און צוויי עדות דארפן זאגן עדות בפנינו קיבל. פאר אונז האט ער גענומען דער שליח דעם גט פון דעם מאן וקרע און ער האט צוריסן דעם גט. די גמרא זאגט ווייטער פארוואס שטייט עס לשון וקרע, עס רעדט זיך בשעת א גזירה, מען האט געמאכט גזירות אידן זאלן נישט מקיים זיין קיין מצוות, אזוי ווי מען האט געגעבן דעם גט האט מען מורא געהאט האט מען גלייך צוריסן דעם גט. זאגט די משנה אפילו הן הראשונים והן האחרונים. דאס הייסט די זעלבע עדות וואס זענען שיאמרו אז זי האט געמאכט זיי א שליח, דעם מענטש א שליח לקבלה, די זעלבע עדות קענען אויך זאגן עדות אויף דעם אז דער מאן האט עס איבער געגעבן צו דעם שליח, עס מוז נישט זיין פיהר עדות, או עס קען גוט זיין אפילו אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים ואחד מצטרף עמהם. דאס הייסט דער דריטער ווערט א עדות אויף ביידע זאכן, ס'איז דא דריי עדות, איינער, צוויי זאגן עדות אז די מאן האט אים געמאכט א שליח לקבלה, און איינער פון דיע צוויי מיט נאך א דריטן מענטש. זאגן עדות אז דער מאן האט איבער געגעבן בפניהם דעם גט ליד דער שליח, וואס איז דער או דער אפילו, תוספות פרעגט פארקערט גאר, דעמאלט אז ס'איז די זעלבע עדות דארף דאך עס זיין בעסער, ווייל דעמאלט איז דאך די עדות זאגן עדות אויף א גאנצע זאך, ס'איז דאך דא אנדערע ערטער וואס ס'איז דא א חסרון אז דבר ולא חצי דבר, זאגט תוספות, ווייל אויב ס'איז איין כיתה זעהט אויס ווי מ'זאגט ליגנט, ווי קומט עס די זעלבע מענטשן זענען געווען בשעת די פרוי האט אים געמאכט א שליח לקבלה, און די זעלבע זענען געווען אין דער צייט וואס דער מאן האט עס איבער געגעבן בידו, וואלט איך געוואלט מיינען איך האב מורא טאמער די פרוי האט זיי געדינגען, אויב אזוי איז שוין גוט וואס שטייט אין דער סיפא אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים ואחד מצטרף עמהם. אפילו פאר דעם יחיד האב איך נישט קיין מורא טאמער זי האט אים געדינגען, ווייל משום חומרא דגט וועל מען האבן ווייטער אין ענדע פרק איז דא א הוה אמינא צו זאגן איך זאל מורא האבן טאמער זי האט געדינגען א פאלשן עדות. רשי, האשה שאמרה התקבל לי גיטי, והוא חוזר ואומר, און דער שליח זאגט קיבלתי, איך האב אים באקומען, און אזוי ווי איך בין געווען א שליח לקבלה איז שוין די פרוי גע'גט. צריכה להביא לפנינו דארף די פרוי ברענגען פאר אונז ב' כיתי עדים צוויי כיתות עדות שניים שיאמרו בפנינו אמרה לו לקבלו, צוויי דארפן זאגן מיר זענען עדות אז דער מענטש איז געווארן א שליח פון דער פרוי לקבלה, ושניים שיאמרו און צוויי זאלן זאגן בפנינו קיבל וקרע. פאר אונז האט ער באקומען דעם גט און ער האט צוריסן בגמרא פריך די גמרא פרעגט ווייטער למה לי למקרע פארוואס דארף מען אים צורייסן אפילו הן השניים שאמרה בפניהם הן עצמם ראו זיי אליין האבן געזען כשקיבלו או עד אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים ואחד שלישי און א דריטער שנעשה עד בזו ובזו דער דריטער איז א עדות אויף דעם אויך אז די פרוי האט אים געמאכט א שליח לקבלה, און אויך א עדות אז דער מאן האט אים איבער געגעבן דעם גט, מצטרף עמהן איז ער זיך מיט זיי מצרף. גמרא. דא אויך רש"י איז דא זייער מקצר אין דעם פשט פון גמרא, דער ר"ן איז מאריך וויאזוי רש"י לערנט פשט. איתמר, מיר האבן געלערנט, בעל אומר לפקדון. דער גט געפינט זיך ביי איינעם אין די האנט. זאגט דער מאן, איך האב איהם געגעבן צו האלטן דעם גט, נישט צו גט'ן. ושליש אומר, שליש הייסט דער מענטש ביי וועמען עס געפינט זיך דער גט, ער זאגט, לגירושין, דו האסט מיר געגעבן דעם שליח, צו גט'ן די פרוי, און איך בין געווען א שליח לקבלה, איז מיט דעם מאל וואס איך האב באקומען דעם גט, איז זי שוין געווארן גע'גט. מי נאמן, וועמען זאל איך גלייבן? אין דער משנה שטייט עס דארף זיין עדות, דאס וועט די גמרא ווייטער רעדן. רב הונא אמר, רב הונא זאגט. בעל נאמן, דער מאן איז באגלייבט וואס דער מאן זאגט אז ער האט עס געגעבן צו דעם שליש נאר צו האלטן, ורב חיסדא אמר, און רב חיסדא זאגט, שליש נאמן, אז דער שליש איז באגלייבט. איז די גמרא מפרש, רב הונא אמר בעל נאמן, רב הונא זאגט איך גלייב דעם מאן, דאם איתא, אויב ס'זאל אזוי זיין, דלגירושין יהביה ניהליה, ער האט געוואלט איר גט'ן, לדידה הוה יהיב לה ניהלה, וואלט ער געגעבן דעם גט איר אליין, איז מיט דעם מאל וועט ווערן פארענטפערט תוספות'ס א קשיא, תוספות פרעגט א קשיא, האבן דען די חכמים מתקן געווען צו זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, דער מאן וועט קומען קריגן ס'א פסל'ער גט, וועל איך נישט קוקן אויף אים, ער קען דאך סיי ווי קאליע מאכן. ער וועט זאגן לפקדון נתתי, איי וועסטו זאגן עס רעדט זיך עדות איז דא, אויב ס'איז דא עדות דארף מען דאך בכלל נישט זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, דעריבער לערנט תוספות אז ס'רעדט זיך אלע דריי זענען אין איין שטאט, דאס הייסט דער מאן און די פרוי און דער שליש, נאר דעמאלט זאג איך די סברה אז אם איתא לגירושין יהביה ניהליה, לדידה הוה יהיב לה ניהלה וואלט ער גלייך געגעבן. און רש"י פרעגט דאס נישט קיין קשיא, נאר רש"י זאגט נאר די ווערטער והאיש והאשה יחד בעיר. ורב חסדא אמר, און רב חסדא זאגט, שליש נאמן, איך גלייב דעם שליש, אויף וואס ער זאגט אז ער איז געווען א שליח לקבלה, דהא הימניה, דער מאן האט דאך אים געגלייבט, ווען ער האט איבערגעגעבן די דעם גט, אז די מסתמא האט אים איבערגעגעבן, איז עס דארף איך זאגן כ'זאל אים גלייבן, מיר וועלן ווייטער זען, ווייל ער האט דאך א מיגו, לערנט רש"י אז דער שליש האט קען דאך איבערגעבן דעם גט ליד האישה, און ווען די פרוי האט א גט, און איז דאך קען דאך שוין דער מאן נישט טענה'ן אז ס'איז געוועזן ער האט אים נישט געגעבן. מותיב רב אבא האט רב אבא געפרעגט א קשיא, מיר האבן געלערנט הודאת בעל דין ווען דער בעל דין אליין איז מודה, כמאה עדים דמי, איז עס גלייך כמאה עדים, ווי הונדערט עדות? מען דארף פארשטיין דאס לשון, מדין תורה דאך נישט קיין חילוק פון צוויי ביז הונדערט, נאר מיינט צו זאגן הודאת בעל דין דאס איז אלעס, ושליש נאמן משניהם, דער מענטש ביי וועמען מען האט איינגעלייגט די זאך, ער איז מערער באגלייבט פאר אלע. כיצד? זה אומר כך וזה אומר כך, איינער זאגט אזוי און איינער זאגט אזוי, שליש נאמן, גלייב איך דעם שליש. איז דאך א קשיא אויף רב הונא'ן וואס רב הונא לערנט אז בעל נאמן, דא שטייט דאך אז וועמען גלייב איך דעם שליש. זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין קשיא, שאני ממון, ממון איז עפעס אנדערש, דאיתיהיב למחילה, געלט קען מען מוחל זיין, דעריבער זאגן מיר איך גלייב דעם שליש, ווייל אויב דער מענטש האט געגלייבט דעם שליש און האט אים איבער געגעבן ס'זאל ליגן ביי אים, באשטייט ער אז וואס דער שליש טוט זאל זיין געטון, וואס ער זאגט אזוי זאל זיין, אבער. דארט ווי עס האנדלט זיך א איסור זאך, פאסט זיך דאך נישט צו זאגן ער איז באגלייבט, דער דריטער מענטש קען נישט גיין גט'ן זיין פרוי. פרעגט די גמרא, והתניא מיר האבן דאך געלערנט וכן לגיטין, ווייזט דאך אויס אז ביי גיטין זאג איך אויכעט אז שליש איז באגלייבט, איז א קשיא אויף רב הונא וואס ער זאגט בעל נאמן.

ענטפערט די גמרא, מידי גבי הדדי תניא, איז דען ביידע זאכן געווארן געלערנט דער וכן לגיטין וכן לשטרות איז געווארן געלערנט אין איין ברייתא, אז איך זאל זאגן אז ווייל וכן לשטרות מיינט מען אויף ממון, איז וכן לגיטין מיינט מען גיטי נשים, ס'איז צוויי באזונדערע ברייתות, אין ביידע רעדט זיך ביי ממון, נאר איינער רופט אן שטרות און איינער רופט עס אן די שטרות ממון גיטין. זאגט די גמרא תנן, האבן מיר געלערנט אין דער משנה, וועט זיין א קשיא, האישה שאמרה התקבל לי גיטי, די פרוי האט געזאגט צו א שליח, דו ווער מיין שליח לקבלה, קומט צו גיין דער מענטש און ער זאגט, כ'האב באקומען דעם גט, דאס איז נאך נישט גענוג, די פרוי זאל חתונה האבן צריכה שתי כיתי עדים, זי דארף האבן צוויי כיתות, שניים שיאמרו בפנינו אמרה, צוויי דארפן זאגן אז פאר אונז האט זי געזאגט צו אים אז ער זאל זיין א שליח לקבלה, ושניים שיאמרו, און צוויי זאלן זאגן עדות, בפנינו קיבל פאר אונז האט ער באקומען דעם גט וקרע און האט צוריסן איז דאך א קשיא אויף רב חסדא ואמאי פארוואס זאל איך דארפן האבן שתי כיתי עדים ליהמניה לשליש זאל איך גלייבן דעם שליש דעם שליח ווייל דער וואס זאג אויך די דיין סברה דו זאגסט דאך די סברה דהא הימניה זאל איך אים גלייבן. וואס איז דער פשט אין דעם? קודם דארף מען פארשטיין די סברא פון רב חיסדא, וואס הייסט איך זאל גלייבן? ווייל אפילו דעמאלט ווען דער מאן זאגט לפקדון, זאגט רב חיסדא דהא הימניה, דער מאן זאגט אז אויב דער שליש וועט זאגן אז ס'איז לגירושין, דעמאלט באשטיי איך אויף גירושין, אזוי מוז מען דאך לערנען פשט דהא הימניה. איז האב איך פארוואס געדארפט מיך אפן דער משנה צוויי כיתי עדות? ואמאי, פארוואס זאל איך דארפן האבן עדות אז זי האט אים געמאכט א שליח לקבלה, און אויך עדות ער האט איבערגעגעבן, ליהמניה לשליש, זאל איך גלייבן דעם שליש? ענטפערט די גמרא, די משנה רעדט זיך אז די גט איז געווארן צעריסן,

איר איבערגעבן דעם גט, ווען א פרוי ברענגט א צעריסענעם גט, קאן זי מיט דעם נישט חתונה האבן, קען זיין זי האט עס געפינען באשפה, ממילא האט ער דא נישט דעם דין פון שליש. פרעגט די גמרא, תינח, דאס איז גוט, אמרה. אז זי האט געזאגט זי מאכט אים א שליח לקבלה. פארשטיי איך פארוואס מען דארף האבן עדות, ווייל ער האט דאך נישט קיין מיגו אי בעי וואלט ער איר איבערגעגעבן, אבער קיבל למה לי, וואס דארף ער האבן עדות אז ער האט באקומען דעם גט, לכאורה פארוואס זאל ער נישט דארפן האבן עדות קיבל ער האט דאך נישט קיין גט ער האט דאך צוריסען אין שטיקלעך, איז תוספות מסביר אזוי, קיבל למה לי. פארוואס דארף זיין עדות אז זיי האבן געזען אז דער מאן האט אים געגעבן דעם גט? אויב ס'איז גענוג ס'זאל זיין עדות וואס זיי האבן געזען דעם גט אין זיין האנט ווען דער גט איז געווען א גאנצער גט, איז דאך שוין דא אויף דעם א באווייז אז דער גט איז געקומען ליד שליש מיד הבעל. אמר רב, האט רב געזאגט, הא מני רב אלעזר היא די משנה גייט ווי רב אלעזר, דאמר וואס רב אלעזר זאגט, עדי מסירה כרתי, רב אלעזר האלט אז א גט איז ניט כשר אן עדי מסירה, דעריבער מוז דאך זיין עדות וואס זאלן זאגן עדות אז ער איז א שליח לקבלה, ווען ווערט זי גע'גט? בשעת ווען ער קריגט עס דארף דעמאלט זיין עדי מסירה, אבער דא רעדט זיך שוין דא אין דעם א מחלוקת ווי תוספות לערנט אז דא רעדט זיך קיין עדי חתימה איז נישט געוועזן, און אויב ס'איז נישט געווען קיין עדי חתימה מוז דאך זיין עדי מסירה, אבער דארטן ווי ס'איז דא עדי חתימה אפילו לויט ר' אלעזר'ן דארף איך נישט האבן קיין עדות ס'ווערט איבערגעגעבן ווייל דער איז דאך דא א כלל. און אפילו לויט ר' אלעזר'ן אין עדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון עולם, איז אין אנדערע ווערטער אזוי, די משנה רעדט זיך אז ס'איז נישט דא קיין עדי חתימה עס גייט ווי ר' אלעזר און זיי, די מחלוקת פון רב הונא'ן מיט רב חסדא'ן רעדט זיך אין אזאן פאל. אדער ס'איז דא עדי חתימה, אדער ס'גייט ביידע, ס'איז דא עדי חתימה קען עס גיין לויט ר' מאיר'ן זיכער, און לויט ר' אלעזר'ן אויך, דעריבער אז ס'איז דא עדי חתימה דארף איך נישט האבן קיין עדות אז מען האט איר איבער געגעבן, אויב האט עס איבער געגעבן ליד השליח, נאר וואס דען, איז מיר יעצט דא די שאלה צו איך גלייב דעם שליח אז דאס איז א שליח לקבלה, זאגן מיר אז אויב דער גט איז דא אין זיין האנט, זאגט רב חסדא, איך, דער שליש האט א מיגו, ער האט דאך א ברירה צו נעמען דעם גט און ער זאל עס איבערגעבן ליד האישה, דעריבער טו איך אים אויך גלויבן מיט דעם וואס ער זאגט, ער איז א שליח לקבלה און מען דארף נישט האבן אויף דעם עדות. רב הונא זאגט, ס'איז מיגו במקום עדים. וואס זאל איך זאגן, אז מסתמא האט ער איבערגעגעבן לקבלה, ווייל איך זאל גלויבן דעם שליש? ווייל ער האט א מיגו, אבער ס'איז דאך א פאקט אז אם איתא דלגירושין יהביה ניהליה לדידה הוה יהיב לה ניהלה, דעריבער זאגט רב הונא אז דאס איז נישט קיין מיגו. אזוי דארף מען לערנען פשט, דער ראש לערנט אזוי פשט, דער ר"ן, תוספות האט אינגאנצן אנדער וועג אינגאנצן. פרעגט די גמרא. קרע למה לי, וואס דארף מען צערייסן דעם גט, דאס לשון אין משנה איז, זאלן זאגן בפנינו קיבל וקרע, ווייזט אויס מען דארף, מען צערייסט א גט, און די גמרא אין די ערשטן פרק אין בבא מציעא זאגט אז ווען די פרוי מאנט איין די כתובה, קען איך נישט זאגן אז מען זאל צערייסן דעם גט, דארט האט במקום שאין כותבין כתובה, ווען די פרוי וועט טענה'ן זי וויל חתונה האבן מיט דעם גט, דארף זיך די פרוי האבן דעם גט חתונה צו האבן. אמר רב יודא אמר רב, האט רב יודא געזאגט פאר רב'ן, בשעת הגזירה שנו, דא איז געווארן געלערנט בשעת גזירת המלכות, מען האט גוזר געווען אויף מצוות, דעמאלט האט מען צוריסן דעם גט. אמר רבה, האט רבה געזאגט, ומודה רב הונא, כאטש רב הונא האלט אז בעל נאמן, דאך איז ער מודה, דאי אמרה איהי. אויב די פרוי זאגט לדידי אמר לי שליש, מיר האט געזאגט דער שליש, דלגירושין יהביה ניהליה, אז ער האט אים געגעבן דעם גט אפ צו גט'ן, מהימנא, גלייב איך איר. וואס זאגט זי? זי זאגט אז דער שליש האט איר געזאגט אז ער האט באקומען לגירושין, ווען דער שליש אליין טענה'ט דאס. לערנט דאך רב הונא, כ'גלייב נישט. זי זאגט ער האט איר געזאגט, גלייב איך. פרעגט די גמרא, מי איכא מידי קאן דאס זיין אזא מין זאך? דשליש גופיה לא מהימן, דעם שליש אליין גלייב איך נישט. ואיהי אז זי זאגט משמו וואס דער שליש זאגט, מהימנא איז זי באגלייבט, ווען איך הער דעם בעל דבר אליין גלייב איך נישט, נאר מ'זאגט נאך בשמו זאל איך גלייבן. אלא זאגט די גמרא אזוי, רב הונא איז מודה, אי אמרה, אויב די פרוי זאגט, קמאי דידי, פאר מיר, לגירושין יהביה ניהליה, איך האב, איך האב געזען ווי דער מאן האט געגעבן אים דעם גט לגירושין, אזוי זאגט זי, זי זאגט, זי האט אים געמאכט א שליח לקבלה. נאר דא איז דאך די שאלה וואס דער מאן זאגט אז לפקדון זאגט זי איך האב געזען אז מען האט איר געגעבן דעם שליח איך האב געהערט איך האב געזען קמאי דידי פאר מיר איז זי איך האב געזען וואס דער מאן גיבט ער האט געזען איר געהערט פון די וועמען פון די מאן נישט דער שליש האט מיר געזאגט נאר פון מאן זאגן מיר מהימנא גלייב איך מיגו ווייל דאי דאי בעיא ווען זי זאל וועלן אמרה קאן זי דאך זאגן לדידי יהביה ניהלי זי קאן דאך זאגן אז דער מאן האט געגעבן דירעקט איר דעם גט די ר א ווי איז דער גט ביי וועמען איז יעצט דער גט איז דער רא"ש דא מסביר די גמרא דער רא"ש פרעגט ווי איז דער גט זאגט דער רא"ש ס'רעדט זיך דער גט געפינט זיך ביי די אישה. און זי זאגט זי האט עס באקומען, יעצט ווייל דער גט איז ביי איר אין די האנט, האט זי דאך א מיגוי, וועלכע מיגוי האט זי? זי קען דאך זאגען אז דער מאן האט עס איר דירעקט געגעבן, ווייל אויב דער גט זאל נישט זיין ביי איר אין די האנט, נאר דער גט זאל זיך יעצט געפינען ביד השליש, איז נישט דא קיין שום מיגוי, דער פרוי זאגען העלפט דאך גארנישט ניט. מכח דעם דין וואס די אשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת, דא גלייב איך דיך נישט, ווייל עס איז דאך דא א כלל, אויב זי האט ווער זאל איר העלפן, גלייב איך איר נישט, און דא איז דאך דא דער שליש ער זאל איר העלפן. אבער דער רא"ש פרעגט אפ אויף דעם פשט, אויב אזוי, וואס פאסט זיך דא צו זאגן ומודה רב הונא? רב הונא מיט רב חסדא קריגן זיך ווען ווען דער גט געפינט זיך ביי דעם שליש, גייסטו זאגן רב הונא איז מודה ווען דער גט איז ביי איר, דעמאלטס איז דאך גאר א אנדערע זאך אינגאנצן. לערנט דער רא"ש אז דא רעדט זיך דער גט געפינט זיך ביד שליש, און מ'קען זאגן איר נאמנות איז בעלה. עס העלפט איר צו נאר דער שליש, איז זי נישט מעיז, דאן קען איך זאגן אז איך קום צו נישט מכח מיגו, נאר דא אויב די שליש'ס הילף איז א שוואכע הילף, דעריבער זאגן מיר האשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת. איי אויב איך וויל זאגן אז די גט געפינט זיך ביי דעם שליש, נו, וואס איז דער פשט אין גמרא מיגו דאי בעיא אמרה, זי האט א ברירה צו זאגן לדידי יהביה ניהלי, זי קען דאך דאס נישט זאגן, זי קען דאך, זי האט דאך נישט דעם גט, נאר דער פשט איז אזוי, זי קען זאגן ער האט מיר פריער געגעבן דעם גט און איך האב אים יעצט צוריק געגעבן צו דעם שליש, אבער זאגט דער רא"ש אויף דעם, דא גייט דאך לויט וועמען? לויט רב ווי? לויט רב הונא, און רב הונא האט דאך פריער געזאגט, כאטש פריער דער שליש האט דאך געהאט די ברירה איר צו געבן דעם גט, האט דאך א מיגו, דאך זאגט רב הונא איך גלייב נישט דעם שליש, פארוואס גלייב איך אים נישט? ווייל ס'איז מיגו במקום עדים, פארוואס איז עס מיגו במקום עדים, ווייל עס רעדט זיך אז זיי זענען אין איין שטאט, און אם איתא וואלט ער אליין געגעבן, פארוואזשע זאל איך דא אויך זאגן איך זאל יא גלייבן במיגו, איז ער מחלק אזוי, נאך מער ער זאגט דאך דא איז דאך א כל שכן דארף איך נישט גלייבן, פארוואס דארף איך דא נישט גלייבן? אז זי זאגט איך האב געזען ווי די מאן האט געגעבן דעם גט דעם שליש אויף גירושין, אז זי איז דארטן געוועזן זי האט דאס געזען האט דאך געקאנט איר געבן, איז דער רא"ש מחלק אזוי, פריער זאגט טאקע רב הונא אז די מיגו וואס דער שליש האט אז ער זאל וועלן וואלט ער איר איבער געגעבן איז נישט קיין מיגו, פארוואס ווייל ס'איז מיגו במקום עדים ווייל ער וואלט אליין איבער געגעבן. פארוואס? ווייל קען זיין די פרוי וואלט נישט געוואלט באקומען דעם גט, ווייל די גאנצע נאמנות פון דעם שליש איז דאך נאר דורך א מיגו, און זי וויל נישט ווערן גע'גט מכח ספק, זי ווייסט דאך נישט צי דער מאן איז גערעכט צי דער שליש, וואלט קען זיין נישט געוואלט נעמען דעם גט, ממילא האט דאך דארט נישט קיין מיגו, אבער דא אין דעם פאל. אז די פרוי זאגט קמאי דידי יהביה ניהליה לגירושין, איז דאך שוין ביי דער פרוי נישט קיין ספק, נאר זי ווייסט אז מ'האט עס געגעבן לשם גירושין, דעמאלט איז די מיגוי א גוטע מיגוי, איז דא האלט אויך רב הונא אז איך זאג אז כאטש דער גט איז ביד השליש, און איך זאג דער שליש איז באגלייבט, ווייל דא אויך איז נישט קיין מיגוי במקום עדים. נאך א שאלה דא אין גמרא. בעל אומר לגירושין. דער מאן זאגט, ער האט איבערגעגעבן דעם גט צו דעם שליח לגירושין, ער האט אים געמאכט א שליח להולכה, ושליש אומר, און דער די שליח זאגט, לגירושין, ער האט באקומען דעם גט לגירושין, ווי איז דער גט? ער האט איבערגעגעבן דעם גט צו דער פרוי. והיא אומרת, די פרוי זאגט אויכעט, כ'האב באקומען דעם גט, נתן לי, ער האט מיר געגעבן טאקע דעם גט, ואבד, דער גט איז געווארן פארלוירן. אלע דריי זאגן די זעלבע זאך, דער מאן זאגט כ'האט עס געגעבן דעם שליח, דער שליח זאגט כ'האט עס באקומען, כ'האט עס איבער געגעבן צו דער פרוי, די פרוי האט נישט קיין גט, זי האט אים פארלוירן. אמר רבי יוחנן, אז דא רעדט זיך א שליח להולכה. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, דא אויף גיין מתיר זיין די פרוי הוי דבר שבערוה, מתיר זיין דעם אשת איש, ואין דבר שבערוה פחות משנים, כאטש ס'איז דא א מאן מיט א שליש מיט א אישה, כ'גלייב נישט, דער מאן איז דאך א בעל דבר. פרעגט די גמרא, ואמאי, פארוואס זאל זי נישט טארן חתונה האבן? וליהמניה לשליש, מיר האבן דאך פריער געזאגט אז מען גלייבט דעם שליש, כאטש פריער איז דאך דא א מחלוקת, נאר ווען קריגט זיך רב הונא? רב הונא קריגט זיך דארטן ווי דער מאן טוט אפלייקענען, אבער דא טוט דאך דער מאן נישט אפלייקענען. ענטפערט די גמרא, מי קא נפיק גיטא מתותי ידיה, גייט דען ארויס דער גט פון די האנט פון דעם שליש דליהמניה, מען זאל אים גלייבן? ווען האט דער שליש דעם כח נאמנות? דווקא ווען ער האט עס, אבער דא האט ער דאך נישט. פרעגט די גמרא, וליהמניה לבעל, זאל איך גלייבן דעם מאן? דאמר רב חי' בר אבין אמר רבי יוחנן, רב חי' בר אבין זאגט פאר רבי יוחנן, בעל שאמר דער מאן זאגט, גירשתי את אשתי איך האב געגעטן מיין פרוי נאמן איז ער באגלייבט, וואס דארף ער זאגן ליגנט, ער קען דאך איר גט'ן, זאל איך דא גלייבן דעם מאן? ענטפערט די גמרא איך גלייב דעם מאן, וואס זאגט דער מאן וואס דער מאן זאגט איך האב עס געגעבן דעם שליח, אבער מי קאמר זאגט דען דער מאן, גירשתי ער האט געגט, דער מאן ווייסט אז דער שליח האט איר איבער געגעבן. פרעגט די גמרא, ולימא לאמר זאגן חזקה ס'איז א פאקט שליח עושה שליחותו, ס'איז דאך דא א חזקה, דער מאן איז דאך באגלייבט, האט איבער געגעבן צו אים על מנת לגירושין, איז איז לאמר זאגן מסתמא האט דער שליח געטוהן די שליחות. דאמר רבי יצחק, רבי יצחק האט געזאגט, האומר לשלוחו, איינער זאגט צו זיין שליח,

ווער גייט מקדש זיין א פרוי, אפשר איז דאס א קרובה א שוועסטער פון דער וואס האט מקדש געווען, דאס וואס שטייט בכל הנשים שבעולם, דאס איז לאו דווקא, ווייל עס קען זיין קודם כל איז דא א גיורת וואס האט נישט קיין שוועסטער קיין מאמע, נאר מקען זיין אפילו א אידישע אויכעט, איינער נעמט א פרוי ווערט ער גע'אסר'ט דורך די געוויסע קרובים וואס ווערט אויסגערעכנט אז זיין פרוי וועלכע די פרוי האט נישט קיין קרובים וואס זאלן קענען ווערן מקודש לאמיר זאגן זי האט יא קרובים נאר די אלע קרובים אירע זענען שוין אשת איש וואס איז נישט דא קיין תפיסת קידושין די קען ער יא מקדש זיין נאר מ'רעדט בכלל איז ער אסור פארוואס טאקע איז ער אסור בכל העולם? חזקה שליח עושה שליחותו, זאל זאל איך דא אויכעט זאגן אז דער שליח עושה שליחותו, און מסתמא האט דער שליח איבער געגעבן דעם גט ליד האישה. ענטפערט די גמרא, הני מילי ווען זאגט מען דאס לחומרא, למשל ביי דעם דין וואס ר' יצחק האט געזאגט אז אויב איך בין מחמיר און אסר בכל הנשים שבעולם מכח חזקה, אבל לקולא, מכח דער חזקה זאל איך מקיל זיין און זאגן אז זי איז געווארן אויס אשת איש? לא, זאג איך נישט. פרעגט די גמרא, וואס טענה'ט די פרוי? די פרוי טענה'ט דאך אז זי האט באקומען דעם גט, זי איז געווארן גע'גט. וליהימנה לדידה, איר אליינס דארף איך גלייבן, מדרב המנונה, מכח דעם דין וואס רב המנונה האט געזאגט, דאמר רב המנונה, רב המנונה האט געזאגט, האישה שאמרה לבעלה גירשתני, א פרוי האט געזאגט צום מאן, דו האסט מיך גע'גט, און זי האט נישט קיין שום באווייז, זי זאגט, דו האסט מיך גע'גט, דו האסט מיר געגעבן א גט, און כ'האב פארלוירן דעם גט, זאגן מיר, נאמנת, זי איז באגלייבט. פארוואס? חזקה איז א פאקט, אין האישה מעיזה פניה בפני בעלה, א פרוי האט נישט די קען נישט זאגן קיין העזה אז ווען זי איז זיין פרוי צו זאגן ער האט איר גע'גט, זאל איך דא אויך אזוי זאגן אז די פרוי זאגט זי איז געווארן גע'גט זאל איך איר גלייבן? ענטפערט די גמרא, הני מילי, ווען איז דאס גערעדט געווארן איך גלייב איר, היכא דליכא דקא מסייע לה, אז זי האט נישט ווער זאל איר העלפן, זי זאגט דער מאן לייקן.

איז זי מעיז פניה, דעריבער זאגן מיר, האט די אישה נישט קיין נאמנות, אז זי וועט זאגן גירשתני גלייב איך נישט. ברוך השם, מסכת גיטין, דף סמך ד' עמוד ב', די משנה, זאגט די משנה, נערה המאורסה. דאס ווארט נערה מיינט מען זיכער ולא בוגרת, א בוגרת איז אנדערש א דין, א נערה ווערט זי אנגערופן פון פון צוועלף יאר און איין טאג ביז צוועלף א האלבע יאר, עס דארף אויך זיין זי האט געברענגט סימני נערות, שערות, און אויכעט מיינט מען דא המאורסה, אז זי איז נאר געווארן מקודש, קיין חופה איז נאך נישט געוועזן, דעמאלט איז די דין. היא ואביה מקבלים את גיטה, זי קען באקומען דעם גט, און איר פאטער קען נעמען פאר איר דעם גט, ווי וועט אבער זיין אז זי איז שוין נישט קיין נערה נאר א בוגרת, קען דער טאטע נישט נעמען פאר איר דעם גט, ווי וועט זיין אז זי איז נישט קיין מאורסה נאר א נשואה, זי האט שוין געהאט חופה, אפילו זי איז א נערה, קען אויך דער טאטע נישט נעמען דעם גט, ווייל נאך די נישואין גייט זי ארויס פון זיין רשות, ווי וועט זיין בר הקטנה? איז שוין דא דא ברענגט שוין תוספות אראפ אז רש י איז זיך סותר רש י האט שפעטער חרטה געהאט, פריער האט רש י געלערנט אז דווקא נערה, א קטנה איז דווקא אביה ולא היא, און נאכהער האט רש י געלערנט אז דאס זעלבע ביי א קטנה האט זי אויכעט רעכט. ווי ביי נערה האט זי אויך דעם וועג. אמר רבי יהודה, האט רבי יהודה געזאגט, אין שתי ידיים זוכות כאחת, צוויי מענטשן קענען נישט האבן דעם זכות אויף דער זעלבער זאך, אי די נערה אי דער טאטע, אלא אביה מקבל את גטה, נאר דער טאטע קען נעמען בלבד, נאר דער טאטע נעמט פאר איר דעם גט. נאך א דין שטייט אין דער משנה, וכל שאינה יכולה לשמור את גטה, אויב זי קען נישט היטן איר גט, קען זיין א שוטה, און עס קען זיין א קטנה, עס איז זייער קליין, איז דאך אויך א שוטה. אינה יכולה להתגרש, קען זי נישט ווערן גע'גט, איז רש י לערנט פשט, אפילו על ידי אביה קען זי נישט ווערן גע'גט. תוספות זאגט אז על ידי אביה, אז די טאטע נעמט דעם גט כאטש זי קען נישט היטן דעם גט ווערט זי יא גע'גט. מ'רעדט דאך ביי א קטנה ביי א שוטה. רש י ביי א קטנה אויב כ'זאג די טאטע קען נעמען. היא ואביה. או היא, או אביה, היא יש לה יד, זי האט דאך שוין א יד, דגדולה היא, א נערה איז דאך שוין א גדולה, ואביה נמי זוכה לקבלו, און מכל מקום, כאטש דער טאטע האט רעכט מקבל זיין דעם גט, יד דידה כדקיימא קיימא, איר יד איז אויך יד, דגדולה היא, זי איז דאך א גדולה, ואם היתה יתומה, ווען זי האט נישט קיין טאטן. איז דאך היא מהוה את עצמה, וואלט זי דאך ווען זי איז א נערה איז זי זיך אליין מקדש, והיא מקבלת את גיטה און זי אליין נעמט איר גט, והשתא נמי יעצט אויך לא שנא. גמרא, פרעגט די גמרא במאי קא מיפלגי, וואס איז די מחלוקת פון רב יודא מיטן תנא קמא, רבנן סברי די רבנן האלטן ידא יתירתא א שטארקערע האנט, זכי לה רחמנא, האט די תורה מזכה געווען, דאס הייסט איהר האנט בלייבט, איהר יד איז ווידער יד, נאר דער טאטע האט די תורה אויך געגעבן רעכט, ורבי יהודה סבר און רב יהודה לערנט במקום אביה, דא וואו זי האט א טאטן יד דילה לאו כלום היא איז איהר האנט גארנישט, די תורה האט געשטעלט אינגאנצן איר אין דעם רשות פון טאטן, נאר ווען, אויב זי איז אן ארוסה, אבער אויב נישאת, גייט זי שוין ארויס פון רשות פון טאטן. אין דער משנה האט מען געלערנט, וכל שאינה יכולה לשמור את גיטה, אז די פרוי קען נישט היטן דעם גט, ווערט זי נישט גע'גט'ט. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, קטנה, היודעת לשמור את גיטה, אז מ'וועט איר געבן א גט קען זי אים היטן, מתגרשת ווערט זי גע'גט'ט. ושאינה יודעת לשמור את גיטה, זי ווייסט נישט צו היטן איר גט, אינה מתגרשת ווערט זי נישט גע'גט, אין תורה שטייט ושלחה מביתו, איז די טייטש ער וועט איר אוועקשיקן, זי וועט נישט צוריק קומען, אבער אויב זי איז אזעלכע זי קען נישט היטן קיין גט, איז זי דאך משלחה וחוזרת, איז רשי לערנט אפילו די טאטע נעמט פאר איר דעם גט, ווערט זי אויך נישט גע'גט, און תוס' זאגט מען מיינט זי אליין קען נישט נעמען דעם גט אבער דער טאטע קען נעמען. ואיזוהי קטנה יודעת לשמור את גיטה, וועלכע קטנה איז הייסט אז זי קען שוין היטן דעם גט און מען קען איר גט'ן, כל שמשמרת גיטה ודבר אחר, זי היט דעם גט און אנדער זאך. פרעגט די גמרא מאי קאמר וואס איז דער פשט פון דעם? אמר רבי יוחנן האט רבי יוחנן געזאגט. כל שמשמרת דבר אחר זי היט א אנדער זאך מחמת גיטה, אויב זי האט פארלוירן דעם גט היט זי דבר אחר, דאס לשון דבר אחר שטייט נישט שטר אחר נאר שטייט דבר אחר, הייסט עס א אנדער זאך וואס איז גארנישט נישט גלייך צו דעם גט, א שטיינדל, א בענדל, מיינט זי אז דאס איז דער גט. מתקיף לה רב הונא בר מנוח הא שוטה בעלמא היא אז דו זאגסט זי משמרת דבר אחר שטייט נישט משמרת שטר אחר נאר דבר אחר ווייזט אויס אז זי היט א זאך וואס אינגאנצן נישט גלייך צום גט און זי מיינט אז דאס איז דער גט איז דאך דאס א שוטה. איז דאך וואס זאגסטו אז דאס הייסט משלחה ואינה חוזרת, אלא אמר רב הונא בר מנוח משמיה דרב אחא בריה דרב איקא, כל שמבחנת זי ווייסט פונאנדערטיילן בין גיטה לדבר אחר, זי האט אזויפיל שכל להבחין, דעמאלט ווערט זי שוין אנגערופן יודעת לשמור את גיטה, ווייל זי ווייסט וואס איז איר גט און וואס איז א אנדער זאך. אמר רב יהודה אמר רב אסי, אויב דער קטן איז אזוי אנטוויקעלט, צרור, מ'גיט אים א שטיינדל, וזורקו, ווארפט ער עס אוועק, אגוז, מ'גיט אים א ניס, ונוטלו, נעמט ער עס, דעמאלט, זוכה לעצמו, איז אז איינער גיט אים עפעס א זאך, איז ער איז זוכה, ואין זוכה לאחרים. אויב איינער גיט אים א זאך אז ער זאל זוכה זיין פאר א צווייטן מענטש, האט ער נישט זוכה געווען פאר דעם צווייטן מענטש, אויב האט עס איבערגעגעבן דעם צווייטן איז דאך שוין פארפאלן, נאר אויב דער נותן וויל האבן חרטה קען ער האבן חרטה. ווי איז ער נאך מער אנטוויקלט, חפץ מען גיט אים צו האלטן א זאך ומחזירו לאחר שעה, אין א צייט ארום מען מאנט אים די זאך גיט ער עס צוריק, זוכה בין לעצמו ובין לאחרים, אז מען גיט אים עפעס א זאך איז ער זוכה פאר זיך, און אויב מען גיט אים א זאך ער זאל זוכה זיין פאר א צווייטן מענטש איז ער אויך זוכה. כי אמריתה קמיה דשמואל, ווען איך האב דאס געזאגט פאר שמואל'ן, אמר לי האט ער געזאגט צו מיר, דא ודא אחת היא, ביידע קטנים, צי דער קטן וואס ער איז אין דער בחינה צרור וזורקו, אגוז ונוטלו, צי דער וואס איז מער אנטוויקלט אז חפץ ומחזירו לאחר שעה, ביידע האבן איין דין. פרעגט די גמרא, מאי דא ודא אחת היא, וואס מיינט ער צו זאגן אחת היא, צי מיינט ער אז ביי ביידע איז די דין אז ער קען זוכה זיין פאר אנדערע, אדער ער מיינט צו זאגן ביי ביידע איז די דין אז ער קען נישט זוכה זיין פאר אנדערע. אמר רב חסדא האט רב חסדא געזאגט, שמואל האט געזאגט, אחד זה ואחד זה, זוכה לעצמו, איז ער זוכה פאר זיך, ואין זוכה לאחרים. דאס דארף מען וויסן, שטענדיג ווען מיר זאגן זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים, מוז מען לערנען אז דעם זכות וואס ער האט לעצמו איז עס נאר א דין דרבנן, ווייל אויב ס'זאל זיין א דין תורה, ער איז א בר,

ס'דא צוויי זאכן, ס'דא עירובי חצרות, עירובי חצרות איז די טייטש אין דעם חצר איז דאך דא אסאך הייזער, כדי מען זאל מעגן ארויסטראגן פון דעם הויז צו דעם חצר, די חצר לגבי די הייזער קוקט אויס ווי רשות הרבים, ווייל אין הויז האט איינער רשות, אין חצר אסאך רשות, אסאך מענטשן, קענען מענטשן מאכן א טעות אז ס'איז א רשות הרבים. וועט מען קומען טראגן פון רשות היחיד צו רשות הרבים, האבן די רבנים געזאגט מען זאל מאכן עירובי חצרות, מען נעמט צוזאמען ברויט, מען איז מזכה ברויט, און מען לייגט עס אוועק אין איינע פון די הייזער, רופט זיך אן אלע וואוינען אין דעם הויז. דאס האט אבער מיר נאר אפגעטאן אז כ'זאל מעגן טראגן פון דעם בית צו דעם חצר, אבער גיין טראגן פון דעם חצר אין דעם מבוי אין דעם סטריט, דא דארף זיין שוין א צווייטע שיתוף, שיתופי מבואות. נאכדעם ווי אלס יעדע חצר איז געווארן פאר זיך, נישט א ארט פון עטליכע מענטשן, נאר יעדער איינער איז געווארן דורך דעם עירובי חצרות איינס, איז מאכט מוז מען יעצט משתתף אז אלע זענען חצרות אין איין ארט, מיט וואס מאכט מען די שיתופי מבואות? נארמאל מאכט מען עס מיט וויין. מען גייט נישט צוזאמען נעמען ביי יעדן איינעם אביסל וויין, איינער גיבט א פאס וויין און ער איז מזכה צו אלע בני החצרות אז אלע זאלן האבן מיט דעם א חלק, און דאס מוז מען נישט אוועק לייגן אין א הויז, מען לייגט עס אוועק אין א חצר, רופט זיך אן ווי אלע וואוינען אין דעם חצר, ווען איך וויל איינעם אוועק געבן א זאך מיט דעם וואס איך וויל געבן, מיט דעם וואס איך זאג די זאך זאל זיין דעם מענטש'ס. וועט עס נאכנישט זיין אז איך גיב עס איבער א צווייטן מענטש און איך זאג אים זיי דו זוכה פאר זיי, זאגן מיר זכין לאדם שלא בפניו אז האט ער שוין זוכה געווען פאר זיי, שטייט דארט די דין כיצד משתתפין במבוי. ווי אזוי מאכט מען שיתופי מבואות אז אלע חצרות זאלן קענען מטלטל זיין אין די מבוי, מניח את החביות, ער לייגט אוועק א פאס מיט וויין, ווייל סתם שיתוף האט מען געמאכט מיט וויין, ואומר, און ער זאגט, הרי זו, דאס זאל זיין לכל בני המבוי, פאר אלע מענטשן פון די מבוי, די אלע חצרות, און מיט דעם ווארט וואס ער זאגט, האבן זיי נאך נישט זוכה געווען ומזכה להם, ער איז מזכה ער מאכט ס'זאל באלאנגען צו זיי על ידי בנו ובתו הגדולים, דורך זיין טאכ זון די טאכטער די גדולים, ועל ידי עבדו ושפחתו העברים, אדער דורך זיין עבד עברי, אדער דורך זיין אמה עבריה, הא שפחה היכי דמי, ווי אלט איז געווען די שפחה? אי דאתיא שתי שערות, אויב שתי שערות, אויב עס רעדט זיך זי האט שוין געברענגט שתי שערות סימנים, איז זי איז דאך שוין געווארן דעמאלט א גדולה, דעמאלט מיינט מען מאי בעיא גביה, וואס טוט זי ביי אים, דער דין איז דאך אז א אמה עבריה אזוי ווי זי ווערט אלט צוועלף יאר מיט א טאג אז זי האט סימני נערות שתי שערות גייט זי ארויס פריי. אלא לאו מוז איך דאך זאגן, דלא אתיא שתי שערות, זי האט נאך נישט געברענגט קיין שתי שערות, איז זי דאך נאך וואס א קטנה, וקתני, און מיר האבן געלערנט דזוכה לאחרים אז זי איז זוכה פאר אנדערע, איז דאך א קשיא אויף שמואל וואס שמואל האט געזאגט דא ודא אחת היא, אז ביידע האבן איין דין ווי רב חיסדא האט אפגעטייטשט, אז אין זוכה לאחרים, ענטפערט די גמרא, שאני שיתופי מבואות דרבנן, שיתופי מבואות איז א דין דרבנן, ווייל מדין תורה איז דאך נאר אסור ארויסצוטראגן פון רשות היחיד צו רשות הרבים, דארטן ווען עס האנדלט זיך א דין וואס די רבנן האבן געזאגט, איז הן אמרו והן אמרו, זיי קענען אזוי זאגן און זיי קענען זאגן פון צווייטן זייט אז מען קען יא מזכה זיין פאר אנדערע. אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט אישתיק ורדאן, ער. רב חיננא פון דער שטאט ורדאן איז געווארן שטיל, ער האט נישט געהאט וואס צו ענטפערן. מען האט אים געפרעגט די קשיא, און ער האט געפרעגט די קשיא, און מען האט אים גענטפערט דעם תירוץ, שאני שיתופי מבואות דרבנן, האט ער אנגענומען דעם תירוץ. פרעגט די גמרא מאי הוה ליה למימר, וואס האט ער געקאנט זאגן אז דער תירוץ איז נישט. א גוטער תירוץ, ער האט זיך געדארפן זאגן כל דתקון רבנן, דאס וואס די רבנן האבן מתקן געווען כעין דאורייתא תקון האט מתקן געווען כעין דאורייתא, איז אויב אז מיר זאגן ביי דאורייתא ער האט נישט קיין זכות לאחרים, איז ביי א רבנן'דיגן דין קען ער אויך נישט מזכה זיין, ואידך, יעצט וואס איז געווען זיין סברה וואס דער רב חיננא האט דאס נישט געזאגט, ער זאגט אזוי, כי קאמרינן ווען זאגן מיר כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון, במילתא אין אזא זאך דאית לה עיקר מן התורה, א זאך וואס די זאך האט א עיקר אין די תורה. אבל מילתא דלית לה עיקר מן התורה, דא אויף די שיתופי מבואות האט נישט קיין עיקר אין די תורה, לא דארט זאג איך נישט כעין דאורייתא תקון, ווייל ס'האט נישט קיין עיקר אין די תורה.